בעזרת השם יתברך, מסכת תענית דף י א. מ'הייבן אן דף י עמוד ב אונטן, אמר רב יודא אמר רבי חייא, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב יודא אמר רבי חייא, המהלך בדרך אל יאכל יותר משני רעבון, ס'טייטש איינער וואס איז אונטערוועגנס, זאל נישט עסן צו פיל, נאר זאל עסן אזויפיל וואס מ'עסט ביי א הונגער יאר. מאי טעמא? פארוואס? זאגט די גמרא צוויי טעמים. הכא תרגימו, דא אין בבל האט מען געזאגט די טעם, משום מעיינא, וואס טייטש אלס די מאגן, די געדערים, א מענטש גייט אונטערוועגנס, ס'איז א גרויסע טירחא די וועג, אז מ'עסט צופיל מאכט עס קאלע די מאגן. במערבא אמרי, אין ארץ ישראל האט מען געזאגט א צווייטע טעם, משום מזוני, ס'טייטש דאס עסן קען אויסגיין, מ'איז אונטערוועגנס, ובמילא זאל מען נישט עסן קיין סאך. זאגט די גמרא מאי בינייהו, ווי קלאפט א נפקא מינה צווישן די צוויי טעמים? איכא בינייהו זאגט די גמרא, דיתיב בארבא, ס'טייטש ער זיצט אין א שיף, וואס אויף א שיף ווענדט זיך, לויט די בני בבל, וואס די טעם איז די מעיינא, די מאגן העט קאלע ווערן, איז פארוואס ווערט די מאגן קאלע? ווייל מ'גייט אונטערוועגנס, די טרחה פון די וועג צוזאמען מיט די עסן מאכט קאלע די מאגן. אז מ'זיצט אויף א שיף איז נישטא די טעם, ווייל מ'זיצט איין אויף איין פלאץ. מה שאין כן די טעם פון ארץ ישראל, אז די עסן העט אויסגיין, איז עסן קען אויך אויסגיין אויף א שיף, איז אוודאי יא שייך די טעם. אי נמי, נאך אן נפקא מינה העט זיין, דקאזיל מאוונא לאוונא, ס'טייטש א מענטש גייט פון איין אכסניא צום צווייטן, אין יעדן דארף האט ער א אכסניא, איז ווייטער, די מאגן איז א פראבלעם אז ער העט עסן צו פיל, טאמער די טעם איז די מאגן העט קאלע ווערן, די מאגן קען קאלע ווערן, אבער טאמער די טעם איז די עסן העט אויסגיין, אז א מענטש גייט פון איין אכסניא צום צווייטן, און יעדע נאכט שטייט ער אריין אין אכסניא, איז יעדע אכסניא האט ער עסן, איז דארט איז נישט שייך די טעם ווייל די עסן גייט נישט אויס. זאגט די גמרא, די גמרא פארציילט, רב פפא, כל פרסה ופרסה אכל חדא ריפתא, יעדע פרסה פלעגט רב פפא עסן א גאנצע ברויט, פארוואס? ווייל קסבר משום מעיינא, ס'טייטש רב פפא האט געהאלטן אז די טעם פארוואס מען טאר נישט עסן קיין סאך איז אלס מעיינא אלס די מאגן ווי מען האט געשמועסט די טירחה ווי מען גייט אונטערוועגנס ס'איז א גרויסע טירחה מען עסט אסאך מאכט עס קאלע די מאגן און ווי רשי שמועסט אויס רב פפא אליין איז געווען א בעל בשר איז געווען א שטארקע איז געווען א ברייטע און ממילא צוויי פשטים אדער פשט היות ער איז געווען א שטארקע איז די טירחה פון די וועג נישט געווען קיין גרויסע טירחה פאר אים ער האט נישט געהאלטן די עסן העט אים שאטן פארדעם האט ער יא געגעסן אסאך א צווייטע פשט זאגט רשי היות ער איז טאקע געווען א ברייטע איז די ברויט וואס ער האט געגעסן איז נישט געווען קיין סאך פאר אים און ממילא האט אים עס טאקע נישט געשאדט. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רב יודא אמר רב, האט רב יודא נאכגעזאגט פון רב, כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה, איינער וואס פאסט, וואס ער עסט נישט קיין סאך אין א הונגער יאר, אפילו אז ער קען עסן ער האט עסן, אבער ער איז זיך משתתף מיטן ציבור, ער פאסט, איז ער ניצל פון א מיתה משונה. רשי זאגט מיתה משונה איז טייטש יעדע מיתה וואס איז נישט אין בעט, ס'טייטש מיט א שווערד, מיט א הונגער, יעדע מאדנע סארט מיתה דאס הייסט א מיתה משונה, איז איינער זיך משתתף מיטן ציבור איז ניצל פון דעם, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, ברעב. פדך ממות, וואס טייטש די פסוק זאגט דארט אז ברעב אין א הונגער יאר פדך ממות העט דער רבונו של עולם דיך ראטעווען פון טויט, וואס לכאורה שטעלט זיך א קשיא וואס די לשון ברעב פדך ממות מרעב מיבעי ליה, ס'וואלט געדארפט שטיין ברעב אין א הונגער יאר פדך מרעב העט דיך דער רבונו של עולם ראטעווען פונעם הונגער, וואס טייטש ממות? אלא הכי קאמר, נאר דאס איז מרומז אין פסוק אז בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה, בשכר דעם וואס א מענטש הונגערט זיך אליין אפילו ער קען עסן און פארהונגערט זיך אין א הונגער יאר, איז ער זוכה ניצול צו ווערן פון א מיסה משונה דאס מיינט ברעב בזכות די רעב איז פדך ממות איז דער מענטש ווערט פדוי די אייבערשטער ראטעוועט אים פון א מיסה משונה זאגט די גמרא ווייטער אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון אין א הונגער יאר טאר א מענטש נישט משמש זיין מטתו פארוואס ווייל ווייטער ער דארף זיך נוהג זיין בצער שנאמר ער ברענגט א ראיה פון א פסוק שטייט אין פסוק וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אז יוסף האט געהאט צוויי קינדער ווען פארן הונגער יאר וואס דארף דער פסוק מדגיש זיין ס'איז געווען בטרם תבא שנת הרעב, נאר וואס דען ווייל טאמער ס'וואלט שוין געווען די הונגער יאר וואלט יוסף נישט געהאט די צוויי זין, פארוואס ווייל מ'טאר נישט משמש זיין בשני רעבון, זאגט די גמרא אבער תנא, מ'האט געלערנט אין א ברייתא, חסוכי בנים, ס'טייטש איינער וואס האט נישט קיין קינדער האט נאכנישט מקיים געווען פריה ורביה, נאכנישט געהאט קיין זין מיט א טאכטער, משמשין מטותיהן בשני רעבון, זיי מעגן יא. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, בזמן שישראל שרויין בצער, ופירש אחד מהן, בשעת כלל ישראל איז אין א צרה, און איינער איז זיך פורש פון דעם ציבור, ער שפירט נישט מיט דעם צער, באין שני מלאכי השרת שמלווין לו לאדם, צוויי מלאכים באגלייטן דאך א מענטש שטייט כי מלאכיו יצוה לך, איז די צוויי מלאכים ומניחין לו ידיהן על ראשו לייגן די הענט אויף זיין קאפ, ואומרים, פלוני זה שפירש מן הציבור, דער מענטש האט זיך מפריש געווען פונעם ציבור, ער שפירט נישט מיט די צער, אל יראה בנחמת הציבור, זאל טאקע נישט דערלעבן צו זען די נחמה פונעם ציבור ווען מען ווערט נגאל פונעם צרה. זאגט די גמרא תניא אידך, מען לערנט אין א אנדערע ברייתא, אז בזמן שהציבור שרוי בצער, בשעת וואס א ציבור איז אין א צער, אל יאמר אדם, זאל א מענטש נישט זאגן, אלך לביתי, ואוכל ואשתה, ושלום עלייך נפשי, איך האב, איך האב געלט, איך האב א וועג ארויס פונעם צער, איך וועל זיך נישט משתתף זיין מיטן צער, איך וועל אהיימגיין, איך וועל עסן, איך וועל טרינקען, א מענטש זאל אזוי נישט טון, ואם עושה כן, טאמער איינער טוט יא אזוי, עליו הכתוב אומר, איז אויף אים זאגט דער פסוק, דער נביא זאגט דארט אין ישעיה, דער פסוק פריערט, שטייט אין פסוק ויקרא השם אלקים צבקות ביום ההוא לבכי למספד לקרחה ולחגור שק, דער רבונו של עולם וועט זאגן פארן נביא אז ס'קומט צרות פאר כלל ישראל, והנה, און ס'וועט זיין מענטשן, אנשטאטס דעם וואס זאלן קלאגן צוזאמען מיטן ציבור, ששון ושמחה, הרוג בקר ושחט צאן, זיי וועלן שעכטן בקר מיט צאן, אכול בשר ושתות יין, זיי וועלן עסן, זיי וועלן טרינקען, אכול ושתו, כי מחר נמות, זיי וועלן זאגן וואס דארף מען יעצט זארגן פאר די צרות, מארגן וועט מען שטארבן, יעצט איז דערווייל לאמיר עסן און טרינקען, איז מה כתיב בתריה, וואס שטייט נאכדעם אין פסוק אויף די אידן, ונגלה באזני ה' צבקות, אם יכפר העון הזה לכם עד תמותון, ס'טייטש קודם כל זיי וועלן נישט האבן א כפרה ביז זיי וועלן שטארבן, און ווי די מפרשים זענען מסביר, זיי וועלן שטארבן פארן גאולה, פאר ס'איז דער ס'טייטש ווען דער כלל וועט ניצול ווערן, זיי וועלן נישט דערלעבן צו זען די הצלה פונעם כלל, זיי וועלן נישט דערלעבן צו זען די ישועה. און די ברייתא זאגט ווייטער, עד כאן מדת בינונים, דאס איז אלץ בינונים, ס'טייטש דאס איז אפילו נישט די רשעים, ווייל ווי נישט ווי, מ'זעט אין די לשון הפסוק, זיי זאגן אז אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו כי מחר נמות, ס'טייטש זיי ווייסן זיי וועלן שטארבן, זענען מכיר אז ס'איז דא א צרה, אבער אט דערווייל ווילן זיי הנאה האבן, און דאס איז נאך א בינוני, אויף וועם זאגט טאקע דער פסוק אז אם יכפר העון הזה לכם עד תמותון, אז ווען זיי וועלן שטארבן כאטש וועלן זיי האבן א כפרה, זיי וועלן טאקע נישט האבן אריכות ימים, זיי וועלן טאקע שטארבן, אבער ווי נישט ווי, א כפרה וועלן זיי האבן, אבל במדת רשעים, איינער וואס איז ממש א רשע, מה כתיב, וואס שטייט אויף א רשע ממש אין פסוק, שטייט אויף די רשעים אז זיי זאגן אתיו אקחה יין לאמיר קויפן וויין ונסבאה שכר מ'עט זיך אנטרינקען מיט ביר והיה כזה יום מחר מארגן וועט מען אויך טרינקען סא זיי טראכטן אינגאנצן נישט פון קיין מארגן עס קומט אינגאנצן נישט קיין צרה זיי קוקן נישט אויף גארנישט איז מה כתיב בתריה וואס שטייט ווייטער אין פסוק שטייט דארט הצדיק אבד ואין איש שם על לב כי מפני הרעה נאסף הצדיק, ס'טייטש די צדיקים הייבן אן נפטר צו ווערן, פארוואס? אלץ אלץ די רשעים, אלץ וועגן די רשעים, ס'טייטש רשי זאגט צוויי פשטים, אדער פשט אז ס'גייט קומען אזא מין צרה אויף די וועלט וועגן די רשעים, אז די אייבערשטער וויל נישט די צדיקים זאלן זיין ביי דעם צרה, זאלן ליידן פון דעם צרה, און פאר דעם ווערן זיי נפטר פריערט, אדער פשט ווייל די אייבערשטער וויל נישט די צדיקים זאלן בעטן אויף די רשעים, די רשעים וועלן אזוי מין ליידן, די צדיקים וועלן אוודאי בעטן, איז פאר דעם קודם ווערן נפטר די צדיקים, ס'טייטש פאר די רשעים קומט סאך סאך א גרעסערע עונש, זאגט די ברייתא, אלא, נאר וואס דען ווי אזוי זאל זיך א מענטש פירן אז ס'דא א צרה, יצער אדם עם הציבור, א מענטש זאל זיך מצער זיין מיטן ציבור, שכן מצינו, אזוי ווי מען געפינט ביי משה רבינו שצער עצמו עם הציבור, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק ביי די מלחמת עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, אז די הענט פון משה זענען געווארן שווער, און ווי באקאנט איז ארויפגעגאנגען משה אהרן וחור זענען ארויף דארט אויפן בארג און ער געזעצן אויף א שטיין און מען האט אים אונטערגעהאלטן די הענט, אבער די קשיא שטעלט זיך פארוואס האט ער געדארפט זיצן אויף א שטיין, וכי לא היה לו למשה כר אחת וכסת אחת לישב עליה, נישט געהאט עפעס א קישן צו א דאכן און ער זאל קענען זיצן אויף דעם, אלא נאר כך אמר משה, הואיל וישראל שרויים בצער, אף אני אהיה עמהם בצער, זיך געוואלט משתתף זיין מיטן צער פון ציבור, און ווי די מפרשים זענען מסביר משה רבינו האט געוואוסט, אז ס'עט גארנישט זיין, ס'טייטש משה רבינו געוואוסט אז ער הייבט אויף די הענט עלן אידן געווינען, פון דעסט וועגן איז אז כלל ישראל געווען בצער האט משה רבינו געוואלט מיט זיין אין צער, וכל המצער עצמו עם הציבור זוכה ורואה בנחמת ציבור, איינער איז זיך מצער מיטן ציבור איז ער זוכה טאקע צו זען די ישועה, זאגט די ברייתא, שמא יאמר אדם, אפשר וועט א מענטש זאגן, מי מעיד בי, ווער קען עדות זאגן וואס טייטש א מענטש זאל זיין ביי זיך אין שטוב, דער ציבור ליידט, ער זיצט און לעבט א חיים טובים קיינער זעט סיי ווי נישט, איז אויף דעם זאגט די ברייתא ניין, אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידין בו, די שטיינער פון שטוב, די באלקענעס אין שטוב, זיי זאגן עדות, ווי זעט מען אז א שטיין א וואנט קען עדות זאגן? שנאמר, אזוי שטייט אין פסוק אין נביא, כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה, די פסוק זאגט דארט אז בזמן הגאולה איז די אלע שטיינער וואס די גוים האבן געגנבעט פון די אידן עלן עדות זאגן אז מען האט זיי געגנבעט, איז שטייט דארט די אבן די שטיין מקיר תזעק עט שרייען פונעם וואנט, און כפיס מעץ יעננה איז טייטש אזא האלבע שטיין, וואס רש"י איז מסביר מען לייגט צווישן צוויי שורות האלץ לייגט מען אזא האלבע שורות שטיינער וואס איז זייער שיין, דאס עט אלץ שרייען זעט מען ווענט קענען שרייען איז די זעלבע זאך די ווענט עלן עדות זאגן אויף א מענטש וואס האט זיך נישט משתתף געווען מיטן צער פונעם ציבור דבי רב שילא אמרי אז נישט די ווענט עלן שרייען נאר שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם די צוויי מלאכי השרת וואס מען האט געזען וואס באגלייט א מענטש זיי עלן עדות זאגן הן מעידין עליו שנאמר שטייט אין פסוק כי מלאכיו יצוה לך אז די מלאכים וואס באגלייטן א מענטש זיי עלן עדות זאגן קעגן דעם מענטש רב חידקא אמר, נשמתו של אדם היא מעידה עליו, די נשמה פון א מענטש וועט עדות זאגן קעגן אים, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, משוכבת חיקך, וואס מען דרש'נט אז עס גייט ארויף אויף די נשמה, שמור פתחי פיך, ס'טייטש פאס אויף וואס דו רעדסט, ווייל דיין נשמה צום סוף וועט עדות זאגן קעגן דיר, ויש אומרים, ס'דא וואס זאגן אז איבריו של אדם מעידין בו, די אברים פונעם מענטש אליין, זיי זאגן עדות קעגן דעם מענטש שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק אתם עדי נאם ה', אז אתם איז א לשון רבים גייט ארויף די אברים פונעם מענטש, זאגט די ברייתא ווייטער, שטייט אין פסוק אויף דער רבונו של עולם, קל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא, דרש'ט די ברייתא אזוי, קל אמונה, וואס טייטש קל אמונה? אז כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין, אזוי ווי די רשעים לעולם הבא קריגן א עונש אפילו אויף גאר א קליינע עבירה, כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין, זעלבע זאך צדיקים בעולם הזה ליידן זיי אויף די לייכטע עבירות ווייל דער רבונו של עולם וויל זיי נישט מעניש זיין אויף יענע וועלט, דאס טייטש קל אמונה ואין עול דאס איז קל אמונה, יעדער איינער קריגט די עונש נאר עס ווענדט זיך יעדער ווי, ואין עול גייט ארויף אויף פארקערט אז כשם שמשלמין שכר לצדיקים לעולם הבא אפילו על מצוה קלה שעושין, אזוי ווי צדיקים קריגן אויף יענע וועלט א שכר אפילו אויף א קליינטשיגע מצוה, כך משלמין שכר לרשעים בעולם הזה אפילו על מצוה קלה שעושין, זעלבע זאך רשעים, א רשע טוט א לייכטע מצוה איז נישט פשט ס'איז גארנישט, ניין ער קריגט געצאלט, נאר וואס ער קריגט געצאלט אויף די וועלט, דאס איז די אין עול, ווייטער שטייט אין פסוק צדיק וישר הוא, אמרו, בשעת פטירתו של אדם לבית עולמו, כל מעשיו נפטרין לפניו, ס'טייטש ווען א מענטש ווערט נפטר, איז אלע זיינע מעשים קומען ארויס פאר אים ווי די מהרש"א איז מסביר, ס'גייט ארויף די מלאכים, אז א מענטש טוט א מצוה עבירה ווערט באשאפן מלאכים, די אלע מלאכים קומען עדות זאגן ואומרים לו, כך וכך עשית במקום פלוני ביום פלוני, אזוי האסטו געטון יענע טאג יענע פלאץ, והוא אומר הן, ער ענטפערט הן, ואומרים לו חתום, מען מאכט אים נאך חתמ'נען, וחותם, און ער חתמ'עט, אזוי האב איך געטון די מצוה די עבירה, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק, ביד כל אדם יחתום, ולא עוד נישט נאר דאס, אלא שמצדיק עליו את הדין, ער איז מצדיק, ער זאגט יא, מען האט גוט גע'פסק'נט פאר מיר ואומר להם, יפה דנתוני, מען האט מיר גוט פאר'משפט, לקיים מה שנאמר, למען תצדק בדברך, אז דער רבונו של עולם ווערט נצדק בדברך, ס'הייסט א מענטש איז מצדיק אויף זיך די דין, און דאס מיינט צדיק וישר הוא זאגט די גמרא ווייטער. אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, כל היושב בתענית נקרא חוטא, איינער וואס איז זיך מקבל אויף זיך סתם א תענית, ווערט גערופן א חוטא, א זינדיגער. פארוואס? סבר כי האי תנא דתניא, ער האלט ווי דער תנא פון א ברייתא, וועלכע תנא? ר' אלעזר הקפר ברבי אומר, ר' אלעזר הקפר האט געזאגט, מה תלמוד לומר, עס שטייט אין פסוק לגבי א נזיר, וואס איז טמא געווארן א טומאת מת, דארף זיך מטהר זיין, ברענגען קרבנות, הייבט אן די נזירות פון פריש, שטייט דארט, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, שטעלט זיך די קשיא, וכי באיזה נפש חטא זה, וואס טייטש חטא על הנפש? ס'משמע ער האט געהארגעט איינעם, די נזיר האט דען געהארגעט איינעם? אלא נאר, פארוואס ווערט ער גערופן חטא על הנפש? ווייל שציער עצמו מן היין, ער האט זיך מצער געווען פון וויין, מען טאר נישט, א מענטש טאר זיך נישט מצער זיין, און פארדעם הייסט ער א חטא על הנפש ער האט געזינדיגט מיט דעם וואס ער האט זיך אונטערגענומען די נזירות, און ממילא זעהן מיר אז ר' אלעזר הקפר האלט אז א מענטש טאר זיך נישט מצער זיין ממילא קל וחומר, והלא דברים קל וחומר, ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין, נקרא חוטא, סתם ער האט זיך מצער געווען פון וויין, ווערט אים שוין גערופן א חוטא, דער פסוק רופט אים א חוטא, איז המצער עצמו מכל דבר ודבר, על אחת כמה וכמה, כל שכן איינער וואס איז סתם מקבל אויף זיך א תענית, וואס ביי א תענית טאר מען גארנישט עסן גארנישט טרינקען, אוודאי אז דער מענטש הייסט א חוטא, ר' אלעזר אומר, ר' אלעזר זאגט פונקט פארקערט, נקרא קדוש, ער ווערט גאר גערופן א קדוש, שנאמר, וואס שטייט אין פסוק אויך ביי נזיר, קדוש יהיה, גדל פרע שער ראשו, אז ער ווערט גערופן א קדוש, איז ממילא ווייטער א קל וחומר, ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד, נקרא קדוש, דער נזיר ווערט גערופן א קדוש. איז המצער עצמו מכל דבר, איינער וואס איז זיך מצער פון אלעס נישט נאר וויין, על אחת כמה וכמה אז ער ווערט גערופן א קדוש. פרעגט אונז די גמרא לשמואל הא איקרי קדוש, שמואל זאגט ער ווערט גערופן א חוטא ווי נישט ווי, דער פסוק רופט אים אן קדוש, זאגט טאקע די גמרא שמואל וועט טייטשן ההוא אגידול פרע קאי, וואס טייטש ס'גייט ארויף אויף די האר, דער פסוק זאגט קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו, אז די האר פונעם נזיר איז קדוש ס'איז אסור בהנאה, אבער עס מיינט נישט צו זאגן אז דער נזיר איז א קדוש. ווייטער פרעגט די גמרא ולרבי אלעזר הא נקרא חוטא, דער פסוק זאגט דאך מאשר חטא על הנפש, פסוק רופט אים אן א חוטא, ענטפערט די גמרא אז רבי אלעזר וועט האלטן ההוא דסאיב נפשיה, ס'טייטש ווי נישט ווי ער האט זיך מטמא געווען, ער האט נישט אויפגעפאסט ווי ס'דארף צו זיין און איז טמא געווארן, פארדעם רופט אים אן דער פסוק מאשר חטא על הנפש, אבער נישט פשט ער האט חוטא געווען מיט דעם וואס ער האט זיך אונטערגענומען נזירות. פרעגט יעצט אבער די גמרא, ומי אמר רבי אלעזר הכי, האט דען רבי אלעזר אזוי געזאגט אז איינער וואס איז זיך מקבל אויף זיך א תענית איז א קדוש? והאמר רבי אלעזר, ר' אלעזר האט געזאגט אויף א צווייטע פלאץ אז לעולם ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו, ס'טייטש א מענטש זאל אלעמאל מעסטן זיין מאגן, ער זאל מחשיב זיין זיין מאגן כאילו ס'איז דא א קדושה אין דעם, וואס טייטש זיינע מאגן זיין קישקעס זענען הייליג, מ'טאר עס נישט אפשוואכן, מ'טאר נישט פאסטן, שנאמר, ווייל ס'שטייט אין פסוק בקרבך קדוש, ולא אבוא בעיר, רשי זאגט אוודאי איז דאס נאר א רמז, די אמת'ע טייטש פון פסוק איז אז דער רבונו של עולם זאגט ער וועט נישט אריין גיין אין בית מקדש של מעלה ווילאנג אידן זענען אין גלות, אבער ווי נישט ווי שטייט דא בקרבך קדוש איז א רמז כאילו בקרבך די קרביים די קישקעס קדוש זענען הייליג, זעהן מיר אז רבי אלעזר האלט אז מען טאר נישט פאסטן ווייל מען דארף אויפפאסן אויף די מאגן מען טאר עס נישט שוואך מאכן, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז טאקע נישט קיין סתירה, הא דמצי לצעורי נפשיה, ס'הייסט דא רעדט מען איינער וואס קען דערהייבן א תענית, איינער וואס קען דערהייבן א תענית ער קען פאסטן, איז ער ווערט גערופן א קדוש אז ער פאסט, הא דלא מצי לצעורי נפשיה, איינער וואס קען טאקע נישט פאסטן ס'איז אים שווער, ס'איז צו גרויס די צער, איז אויף אים זאגט טאקע די פסוק בקרבך קדוש אויפצופאסן אויפן מאגן, זאגט אונז די גמרא ווייטער, ריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט, נקרא חסיד, אז איינער וואס פאסט ווערט גערופן א חסיד, שנאמר, אזויווי שטייט אין פסוק, גומל נפשו איש חסד, גומל נפשו, זאגט רשי צוויי פשטים, אדער גומל איז א לשון פון זיך אפשיידן, אפשיידן פון עסן פון טרינקען אזוי ווי מ'זעהט אז עס שטייט אין פסוק ביום הגמל את יצחק ווען ער האט אויפגעהערט צו זייגן זעהט מען אז גומל איז א ענין פון אפשיידן ס'טייטש איינער וואס פאסט גומל נפשו איש חסד ער ווערט גערופן א חסיד צווייטע פשט זאגט רשי גומל איינער וואס שענקט ער שענקט זיין נפש פארן רבונו של עולם מיט דעם וואס ער פאסט איז איש חסד א כפרים ער איז א חסיד אבער רשי דרשנ'ט אויך די המשך פון די פסוק שטייט דארט ווייטער ועוכר שארו אכזרי ס'טייטש איינער וואס איז עוכר שארו ער פאסט און איז מיט דעם משחית זיין פלייש טאטש ער קען נישט בעצם דערהייבן א תענית ער מאכט זיך שוואך מיט דעם איז ער ווערט גערופן אכזרי פארקערט דאס איז נישט קיין גוטע זאך זאגט די גמרא ווייטער אמר רב ששת האט רב ששת געזאגט האי בר בי רב דיתיב בתעניתא א תלמיד ישיבה וואס פאסט ליכול כלבא לשירותיה איז א הונט האט געגעסן זיין סעודה ווי רשי איז מסביר ער דארף זיצן און לערנען ממילא זיין פאסטן איז גארנישט ווערט ס'איז כאילו ער פאסט ווייל א הונט האט אויפגעגעסן זיין עסן, ער האט נישט וואס צו עסן טעכניש, ס'טייטש זיין תענית ווערט נישט נתקבל אין הימל, ער דארף נישט פאסטן ער דארף לערנען, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי ירמיה בר אבא נאך א מימרא, אין תענית ציבור בבבל, אלא תשעה באב בלבד, ס'טייטש תענית ציבור ווי רשי שמועסט אויס נישט א פשוטע תענית ציבור, נאר א תענית ציבור ווי מ'עט זעהן די קומענדיגע משנה ס'איז געווען טאמער די ערשטע פאר תעניתים אז ס'האט נישט גערעגנט האט נישט געהאלפן האט מען געמאכט אזא הארבע מינע תענית אזוי ווי תשעה באב מ'האט שוין געדארפט אנהייבן פאסטן ביינאכט מ'האט נישט געטארן טראגן קיין שיך איז אין בבל איז דאס קיינמאל נישט דא אין בבל איז נאר דא תשעה באב אויך ווי די מפרשים שמועסן אויס ווייל בבל איז געווען א נאסע פלאץ, ס'האט קיינמאל נישט געפעלט דארט קיין רעגן, און ממילא אין בבל די איינציגסטע שווערע תענית איז תשעה באב. זאגט די גמרא ווייטער, ואמר ר' ירמי' בר אבא אמר ריש לקיש, אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית, מפני שממעט במלאכת שמים, א תלמיד חכם טאר נישט פאסטן פארוואס מאכט אים שוואך, ער קען נישט לערנען ווי עס דארף צו זיין. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די משנה, אוכלין ושותין משחשיכה וכו', זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב זעירא אמר רב הונא, יחיד שקיבל עליו תענית, א יחיד וואס האט זיך מקבל געווען אויף זיך א תענית, ער האט געזאגט מארגן גיי איך פאסטן, און אזוי ווי מען האט געשמועסט, נארמאל א תענית הייבט זיך אן אינדערפרי ביינאכט פאסט מען נישט, פונדעסטוועגן אפילו אכל ושתה כל הלילה, ער האט געגעסן א גאנצע נאכט ווייל ביינאכט מעג מען דאך עסן, איז למחר הוא מתפלל תפילת תענית. און ווי די מפרשים צייכן צו אז מען איז נישט גורס דא למחר, אנדערע זענען יא גורס למחר, אבער די עיקר נקודה איז אז מען זאגט עננו ביים דאווענען, וואס טייטש אפילו ביי מעריב זאגט מען שוין עננו, איי מען עסט א גאנצע נאכט, נישט קיין חילוק. היות מ'האט מקבל געווען אויף זיך א תענית, דער טאג ווערט גערופן א יום תענית, ביי א יום תענית פאסט מען טעכניש ביי טאג נישט ביי נאכט, אבער עננו זאגט מען ביי אלע תפילות. תוס' צייכנט צו אז שפעטער איז געווארן אז ביי מעריב ביי שחרית זאגט א יחיד נישט עננו נאר ביי מנחה טאמער ער וועט אויספאסטן, אבער על כל פנים מדינא דגמרא איז אזוי, לן בתעניתו, למחר אינו מתפלל של תענית, ס'טייטש וואס איז טאמער? די תענית האט זיך געענדיגט, ער האט זיך אונטערגענומען א תענית, ער האט געפאסט פון אינדערפרי ביז ביינאכט, עס קומט יעצט ביינאכט, ער האט נאכנישט אויסגעפאסט, עס האט זיך פארשלעפט אזוי, און אינמיטן נאכט איז ער מחליט וואס דארף איך יעצט אויספאסטן, לאמיך שלעפן די תענית נאך אביסל לענגער, איז אזוי שלעפט ער די תענית ביז די נעקסטע טאג, אינדערפרי שטעלט זיך דאווענען שחרית, איז ביי שחרית זאגט מען נישט עננו, אזוי זאגט דא רב הונא, זאגט די גמרא אמר רב יוסף, מאי קסבר רב הונא, וואס האט רב הונא געהאלטן פארוואס האלט ער טאקע אז ביי שחרית זאגט מען נישט עננו, מען קען זאגן אויף צוויי אופנים, מען קען זאגן ער האט געהאלטן סבירא ליה אין מתענין לשעות, וואס טייטש אז עס איז נישט דא אזא זאך א תענית שעות פון אפאר שעה, דער איד האט זיך אונטערגענומען, וואס טייטש לאמיר זאגן מען רעדט אז זונטאג האט ער זיך אונטערגענומען אז מאנטאג גייט ער פאסטן, מאנטאג פאסט ער א גאנצע טאג, מאנטאג נאכט אינמיטן נאכט איז ער מחליט ער גייט ווייטער שלעפן דעם תענית. נישט דא אזא זאך, קענסט נישט מחליט זיין אינמיטן א נאכט אז דו גייסט שלעפן אפאר שעה א תענית, נישט דא אזא זאך א תענית פאר שעות, און ממילא איז די תענית נישט קיין תענית, און פאר דעם אינדערפרי קען מען נישט זאגן עננו, או דילמא אדער אפשר ניין, קען זיין אז אוודאי האלט ער מתענין לשעות, מען מוז נישט פאסטן א גאנצע נאכט, מען מוז נישט פאסטן א גאנצע טאג אפאר שעה הייסט אויך א תענית, אבער פון דעסוועגן אפילו עס הייסט טאקע א תענית, און די תענית איז א תענית טייטש טאמער מען נעמט זיך אונטער טאר ער נישט צוברעכן דעם תענית, אבער והמתענה לשעות אינו מתפלל תפילת תענית, רב הונא זאגט אפילו טאקע עס איז א תענית און מען דארף עס איינהאלטן, אבער עננו זאגט מען נישט, עננו זאגט מען נאר אויף א גאנצע טאג צו א גאנצע נאכט, אמר ליה אביי, זאגט אביי צו רב יוסף נישט דאס און נישט דאס, לעולם קסבר רב הונא, מתענין לשעות, רב הונא האלט אוודאי שעות הייסט אויך א תענית, און א מענטש נעמט זיך אונטער פאסטן א פאר שעה, מוז פאסטן די פאר שעה, ער טאר נישט אויספאסטן, און אזוי אויך האלט ער והמתענה לשעות, מתפלל תפילת תענית, אז א מענטש נעמט זיך אונטער א פאר שעה פאסטן, אז ער דאווענט טאמער ער דאווענט דעמאלטס, דארף ער זאגן עננו, אבער דא די סיבה וואס ער זאגט מ'זאגט נישט עננו די נעקסט אינדערפרי, ושאני הכא, דאיכא שעות דליליא דלא קביל עליה מעיקרא, ווי רשי שמועסט אויס דא רעדט זיך א ציור וואס ער האט זיך אינגאנצן נישט מקבל געווען דעם תענית, וואס טייטש, ער האט געזאגט ער האט געטראכט ביי זיך אז כ'וועל ווייטער שלעפן דעם תענית, אבער בעצם ער האט קיינמאל נישט ארויסגעזאגט ער האט קיינמאל נישט מקבל געווען אויף זיך א נייע תענית, און אז מען איז זיך נישט מקבל אויף זיך א תענית, זאגט מען נישט עננו. זאגט די גמרא ווייטער, מר עוקבא איקלע לגינזק, ער איז אנגעקומען צו א פלאץ הייסט גינזק, בעו מיניה האט מען אים געפרעגט דארט דריי שאלות, איין שאלה האט מען אים געפרעגט, מתענין לשעות? או אין מתענין לשעות, ס'דא אזא זאך א תענית אויף שעות צו נישט? לא הוה בידיה, ער האט נישט געהאט צו ענטפערן, האט מען אים געפרעגט א צווייטע שאלה, קנקנין של נוכרים אסורין או מותרין? ס'טייטש קריגלעך וויין מען ווייסט דאך סתם יינם פון א גוי איז אסור אלץ יין נסך, די שאלה איז די קריגל ווי א גוי האט געהאלטן דעם וויין, צו מען קען עס גראד נוצן נאך מען גיסט אויס די וויין, אדער מען דארף עס מכשיר זיין צו וואס דא א וועג דאס מכשיר צו זיין, איז לא הוה בידיה, דאס האט ער אויך נישט געקענט ענטפערן, האט מען אים געפרעגט די דריטע שאלה, במה שימש משה כל שבעת ימי המלואים, שבעת ימי המלואים האט דאך משה רבינו געטוהן די עבודה, אהרן אלעזר זענען געגאנגען בגדי כהונה, אבער משה רבינו געטוהן די עבודה, במילא ווי רשי שמועסט אויס, אוודאי איז קלאר עס איז געווען פשוט מסברא, אז משה רבינו האט נישט געטוהן די עבודה מיט פשוט'ע וואכנדיגע בגדים, שאלה איז וואס האט ער יא געטראגן? לא הוה בידיה, נישט געהאט צו ענטפערן. אזל ושאיל בי מדרשא, איז מען צוריק געגאנגען אין בית מדרש פרעגן, אמרו ליה, האט מען אים געענטפערט אזוי. הלכתא, לגבי די ערשטע שאלה, די הלכה איז, מתענין לשעות, ומתפללין תפילת תענית. וואס טייטש אזוי ווי מען האט געשמועסט, אז מ'איז מתענין לשעות, א תענית אויף פאר שעה הייסט אויך א תענית, און טאמער איינער איז טאקע מתענה לשעות, זאגט מען עננו אין די צייט. די צווייטע שאלה, והלכתא, קנקנין של נוכרים לאחר שנים עשר חודש מותרין, נאך צוועלף חדשים וואס די וויין פון די גוי איז נישט געווען אין די קנקנים, מעג מען נוצן עס אז מ'דארף ווארטן צוועלף חדשים, ווי רשי שמועסט אויס, טאמער מ'וויל עס נוצן פריערט, דארף מען דריי טאג דריי מעת לעת'ן דארף מען אריינלייגן וואסער, ס'טייטש מ'לייגט אריין וואסער, ס'ליגט אין אים א מעת לעת, מ'גיסט עס אויס, מ'לייגט נאכאמאל וואסער, אזוי דריי מאל, אזוי ווערט נכשר דעם כלי. און לגבי די דריטע שאלה, במה שימש משה כל שבעת ימי המלואים, בחלוק לבן, מיט א ווייסע קלייד מיט א ווייסע חלוק, רב כהנא מתני, בחלוק לבן, שאין לו אימרא, שאין לו אימרא זאגט רשי, אז ס'איז א ווייסע חלוק א ווייסע קלייד אבער ס'איז געווען געמאכט פון איין שטיק, נישט אזוי ווי מ'מאכט נארמאל א קלייד ס'דא א גוף און שפעטער נייט מען ארויף אויף דעם די ארבל, ניין, ס'איז געווען פון איין שטיק, ווייל ווי רשי שמועסט אויס די טעם, שטייט אין פסוק והייתם נקיים מה' ומישראל, זאל נישט דאן זיין אין דעם קלייד קיין שום קנייטש קיין שום טאש, קיינער זאל נישט חושד זיין אז ער לייגט אריין אין דעם געלט און אזוי שמוגלט ער ארויס פון משכן, דערפאר איז געווען געמאכט פון איין שטיק.